ווייל דארטן וואו מיר הערן אויף צו וויסן, הויבט ער אן צו פארטייטשן. און מען רופט זי עד היום משה'לעס מאמע, און משה'לעך און משה'לעך מיט זייערע מאמעס פון דעם גראד זענען נאר געוואקסן און אויסגעוואקסן און אויפגעשטיגן צום זיבעטן הימל נאר דורך די בלויע און גרינע און אלערליי קאלירטע פענסטער פון חסידישע בתי מדרשים. און איצט וועגן מאטל דעם גלעזער. איך האב אייך פריער דערציילט אז מאטל דער גלעזער האט אנגעצונדן מיט טיפע כוונות, די הענגלייכטער, די שנויצן, די שנויצן אין די לאמפן וואס זענען געהאנגען אין די הענגלייכטער, און די ליכט. ווער איז מאטל דער גלעזער? מאטל דער גלעזער איז געווען א הויכער, א טרוקענער, ער האט געטראגן לאנגע שטיוול, און ביי אונז אין דער אוקראינע האבן קיין חסידים האבן חסידים קיין שטיוול נישט געטראגן. ער האט געהאט א לענגליך פנים פול מיט קנייטשן, א גרוי פנים, גרויע אויגן, אויגן וואס זאגן גארנישט, לאנגע הענט, ביינערדיגע הענט, מיט מאזאליעס אויף די הענט, און איר האָט אים געקאָנט זען אין דער אַלטער שטאָט און אין דער נײַער שטאָט, נעבן דער אַלטער אָפּגעברענטער שול, נעבן די סאַדאַגורער קלויז, אין די ייִדישע געסלעך, זיך שלעפּן, ריטמיש, אָבער שווער-וואָגיק, מיט אַ שווער-געלאָדענער פּידלע, און אין דער פּידלע איז געלעגן קיט. קיט פון עטליכע קאלירן מיט גלאזווארג. ער פלעג אנקלאפן אין א פענסטער אין א טיר און פרעגן, דארפט איר אפשר פארריכטן א פענסטער, א שויב, א טאפליע פלעג מען דאס ביי אונז רופן, א טאפליע. און אז ער איז געקומען צון א הויז און דאס פענסטער האט אים שטילערהייט א זאג געטון, מיין באלעבאס אדער מיין באלעבאסטע בענקט נאך א שטיקל ברויט. האט ער אנגעקלאפט און ער האט געזאגט דאס בית מדרש האט מיר געשיקט פארריכטן אייער פענסטער. אז מאטל איז געגאנגען מיט דער פידלע און ס'האט געבלאזן א קאלטער ווינט און דער שניי איז געפאלן ערב זאווערוכע און ער האט געזעהן ווי מאיר דער רויטער א איד נישט קיין פראסטער, אבער נישט זייער קיין געלונגענער חסיד, לאמיר זאגן א האלבער חסיד, ווייל נישט יעדער קען זיך קען זיך ווערן וואס ער וויל, נישט יעדער האט דעם כח אויסצואוואקסן צו חסידות, און אז ער זעהט ווי מאיר גייט מיט אן אלטן רעקל, זאגט ער מאיר ס'איז דיר קאלט? זאגט מאיר ס'איז מיר קאלט. זאגט מאטל אט האב איך א. זשופּאַן פֿון לעדער, אַ זשופּאַן האָט ער געטראָגן, װי אַ גױ. נאַ דזשע מײַן זשופּאַן און גיב מיר דײַן רעקל. און מאיר זאָגט מהיכא־תּיתי. און מאָטל גײט אַרום אַ גאַנצן טאָג און קומט אַהײם אַ האַלב דערפֿרױרענער, און די װײַב זײַנע פֿרעגט אים, מאָטל, װוּ האָסטו אַהינגעטאָן דעם זשופּאַן? זאָגט ער נישט. און א פרוי פון א חסיד אז זי דארף דערלאנגען א פראשעניע צו גאט לויפט זי צום רעבן אין שול אין בית מדרש און דערציילט דעם רעבן אז מאטל האט ערגעץ אוועק געגעבן דעם זשופאן דאס איז געווען קלאר ווייל זי האט געקאנט איר מאטלען האט מען געשיקט רופן מאטלען און מאטל וואס האסטו געטון מיט דעם זשופאן שווייגט ער. איך האב נאך אין מיין לעבן נישט געזעהן אז א איד זאל אזוי שווייגן און שווייגנדיג אזויפיל דערציילן. און דער טאטע האט פארשטאנען אז מאטל'ס שווייגן איז דער ענטפער אויף דער שאלה. האט מען אנגעהויבן זוכן און מ'האט געפונען מאיר דעם רויטן מיט מאטל'ס זשופאן אויף זיינע מאירישע לענדן, גאנץ צופרידענער מען ברענגט מאיר'ן מען זאגט מאיר, זיי זיך מטריח און גיב אפ דעם רעקל וואס איז נישט דיינס צו דעם באלעבאס, און נעם ביי אים דאס רעקל וואס איז דיינס, האט ער געפאלגט, און מאטל האט דאס דעם זשופאן נישט געוואלט נעמען, האט מען אויף אים גוזר געווען, דער רבי קען גוזר זיין, איך בין אויף דיר גוזר אז דו זאלסט עס נעמען, א חסיד ווען ער דערהערט אז דער רבי זאגט איך בין אויף דיר גוזר, דאך נישט איז נישטא קיין אפיל. האט ער געמוזט נעמען און צוריק אנטון זיין זשופאן רעקל. מאטל איז געזעסן אין בית מדרש אין פאליש, און אין פאליש איז מאטל אויך נישט געווען פון די געהויבענע אידן, אין פאליש זענען געווען אידן אויך מיט מדריגות, און מאטל איז געזעסן נישט ביי דער לעצטער מדריגה, נאר עטליכע מדריגות אוועק פון דער גרויסער טיר. און אז מאטל האט געהערט ווי אידן רעדן ביים דאווענען, האט דער גאנצער בית מדרש דערהערט ווי מאטל לאזט אראפ זיינע ביינערדיגע הענט אדער איין האנט, און מען הערט ווי ער שרייט מאטל ווער אנשטומט, דאס איז געווען זיין לשון. מאטל האט אין זיין לעבן בעת תפילה און בעת הוצאת הספר קיין ווארט נישט אויסגערעדט, נאר מאטל וועט זאגן א אידן הער אויף רעדן, אין בית מדרש. אויב א איד רעדט, איז מסתמא מאטל שולדיג אין דעם, ווייל מאטל האט מסתמא ערגעץ וואו פארזעהן א מחשבה און ער געבראכט דעם אידן צו רעד, דארף מאטל אנשטומט ווערן. אדער אז א איד האט פארגעסן וואו מען האלט, און ער האט א פרעג געטוהן ביי א צווייטן וואו האלט דער חזן, האט מען געהערט ווידער א קלאפ פון מאטל'ס ביינערדיגע האנט, אידן, מאטל ווייסט נישט וואו מען האלט. די גאנצע שטאט האט געקענט מאטלען, און באזונדערס אלע קינדער. צווישן מנחה און מעריב שבת פלעגן אויף זיינע לאנגע ביינערדיגע קני ארויפקריכן קינדער מיט קינדער מיט קינדער. ער פלעגט זיי האלטן אויף דער האנט, זיי פלעגן קריכן אויף דער פלייצע. ווי אזוי קינדער האבן פארשטאנען דאס שווייגן פון מאטלען איז אייגנטליך שווער, ווייל מיט קינדער האט מאטל געקאנט רעדן. און מאָטל פֿלעגט זײ דערצײלן מעשׂהלעך, װאָס ער האָט געהערט דאָ און דאָרטן אין פּאָליש, פֿון דער סאַדאַגירער שול, פֿון דער טאַלנער שול, בײַ אונדז איז עס געװען אַ סאָלדאַטסקע שול, אין דער סאָלדאַטסקע שול, אַלטע סאָלדאַטן האָבן אױפֿגעבױעט אַ שול, און דאָרטן האָט מאָטל געפֿילט, אַז ער ברענגט אַ שליחות פֿון דעם, פֿון דעם גרױסן רבישן הױף, נישט מחמת גאַװה, ער האָט געטאָן מיצװות דאָרטן, און דערפֿאַר האָט ער פֿון זײ געהערט. מאדנע געשיכטן, און קינדער האבן זיך צוגעהערט צו די מעשות, און זיי האבן ליב געהאט מאטלען. אייניקע האבן אים גערופן למד-וואווניק, אנדערע האבן אים גערופן מאטעלע, קיינער נישט ר' מאטל. מאטל איז אבער אויסגעוואקסן יעדן יאר, יעדעס יאר איז ער אויסגעוואקסן צום אקסל פון א פרינץ. יעדן ווינטער. ערב פסח האט דאס בית מדרש ארויסגענומען פון פארשלאסענע און מיט שוועקעס פארהאקטע קאסטנס די זעק מיט מצה שמורה מעל, און אלע זעק האבן שוין געווארט אויף זאק ווארטעניש אז מאטל'ס ביינערדיגע הענט זאלן גיבן א שלעפ ארויס. אַ שװערן צװײ-פּודיקן געשװילעכץ פֿון מעל און מיט אײן מאַך מיט דער האַנט אַרױפֿלײגן אױף דער פּלײצע. מאָטל האָט זעלטן געגעסן אַ פֿולן מאכל. נאָר די גבֿורה אין זײַנע בײנער דאַרף מען נישט פֿאָרשן פֿון װאַנען ס'האָט זיך גענומען. זיכער נישט פון דער ערד אליין, און זיכער אין א היפשער מאס פון הימל, פון חסידישן הימל. און אז דער זאק איז געלעגן ביי מאטלען אויף דער פלייצע, האט דער רעגן אינדרויסן, די האלב בלאטע און האלב צעגייענדיגע שניי אינדרויסן, האט אונטער זיינע שטיוול טריט געשמייכלט מיט א אידישן קרעכץ, ס'איז דא א אידישע חסידישע קרעכץ וואס שמייכלט יום טוב'דיג, מאטל גייט, מאטל טראגט מעהל פאר מצות, מאטל טראגט שמורה מעהל פאר די שמורה אויוונס, איך האב געזען ווי מאטלען ווי אין יענעם חודש ביינאכט פלעג ער דאס קומען נעמען, צי ביינאכט אדער אין א האלבער נאכט, ווי מאטל'ס גרויע אויגן זײַנען שױן געװאָרן נישט גרױ, נאָר עפּעס אַ לאַמטערנדל האָט זיך אָנגעצונדן אין זײ, צװײ לאַמטערנדלעך. און פֿאַר מיר איז קײן ספֿק נישטאָ, אַז װען רש"י האָט געשריבן דעם הײליקן פּירוש אױפֿן חומש, שפּעטער אױף גמרא, אָבער באַזונדערס אױף חומש, האָבן אַזעלכע לאַמטערנדלעך געלױכטן אין זײַנע אױגן. און דאס איז נישט געווען די גאווה פון א גוף, די גאווה פון עולם הזה, עס איז געוועזן די גדולה פון צען טפחים אויפן בארג סיני, אזא גדולה האט משה געהאט ווען ער איז אנטקעגן געגאנגען די לוחות, און מאטל האט דערפילט אז צווישן אים און די זעק מיטן מעהל איז דא א ענין, א טיפער ענין וואס נאר ער פארשטייט און פילט, פסח, אט די מצה וועלן עסן אידן, אויף דער מצה וועלן אידן מאכן א ברכה, די מצה וועט מצה ווערן אין דעם הייליגן יום טוב פון פסח, איין קלייניגקייט מצה'ס, און מאטל איז אליין פארוואנדלט געווארן אין א מין מאדנער מענטשליכער מצה, און די מצה האט געקראגן אפשיי און דאס מין דרך ארץ פון יעדן חסידישן אידן ווי מאטל איז געגאנגען. און אז ס'איז געקומען פסח איז מאטל די פארוואנדלונג אין מאטלען צוריק געקומען און ער איז צוריק געווארן דער למד-וואווניק, דער שטילער און דער מאדנער, אבער דער אומצעטיילבארער מ'האט אים נישט געקענט אפטיילן פון דעם חסידישן גוש, פון דעם חסידישן עולם. וואלט מען אוועקגענומען מאטלען פון דעם פאליש בין איך זיכער. אז די מזוזות אויף די פאליש טירן וואלטן געוויינט. אפילו געווען א מעשה ווען א חסיד א האלבער מקובל און א האלבער גאון אין נגלה אברהם יצחק האט זיך אמאל אויסגעדרוקט אז מאטל איז א גייענדיקע מזוזה און דאס האט געמיינט עפעס. נאר ווידער, גאט איז דאך גרויס. און זיין דרך פארשטייען מיר נישט אלע, לכל הפחות נישט שטענדיג, ווען די האק איז געפאלן, ווען דער וואלד האט געברענט, ווען אידן זענען באפאלן געווארן פון יסורים פון אומקום אין די צייטן פון די פאגראמען, איז אין דער שטאט אויך פארגעקומען איין פאגראם נאך א פאגראם נאך א פאגראם. האט איר געדארפט זעהן ווי מאטל איז געווען צווישן די ראשונים ארויסצולויפן פון דער באהעלטעניש און זיך לאזן גיין איבער די טויטע דערשראקענע און מיט בלוט פארגאסענע ממש גאסן ראטעווען האט מען געהערט יללות, געשרייען, פארצווייפלטע גוואלדן. אבער מאטל איז געגאנגען שטיל שווייגענדיג און שווייגענדיג געטאן די מלאכת הקודש, קודם כל אריינגעשטעלט שויבן אין די פענסטער, נאכדעם געבראכט ברויט פאר די הונגעריגע, זיך עוסק געוועזן מיט די קראנקע און די פארוואונדעטע, און להבדיל מיט די טויטע. ס'איז געקומען נאך א פאגראם, א בייזער פאגראם, א האלבן טאג האט דער פאגראם אנגעהאלטן, און ס'איז געווען כמעט בערך ארום איינס, א האלב נאך איינס בייטאג, ווען די שטאט האט זיך דערוואוסט אז די רוצחים זענען אוועק פון דער שטאט, באזונדערס פון דעם נייעם טייל פון דער שטאט, איז מען ארויס פון די קעלערס און פון די בעדעמער איז מען אראפ. און מען האט געהערט דאס וואס קיינער פון אונז זאל שוין מער נישט הערן, און געזען דאס וואס קיין איד און קיין לייטישער מענטש זאל קיינמאל נישט זען. און אזוי ווי די שטאט האט זיך געטיילט אין צוויי טיילן, די אלטע שטאט און די נייע שטאט, און דאס גרויסע טשערנאבעלער בית מדרש איז געשטאנען אין דער אלטער שטאט, האט. דער טאטע זכרונו לברכה געזאגט צו מיר און צו נאך א ברודער, לויפט ארויס אין דער אלטער אין דער נייער שטאט און זעט וואס עס מאכט די שוועסטער, א שוועסטער האט געוואוינט אין דעם טייל פון דער נייער שטאט, גייענדיג אזוי מיט דער גרויסער זייער מרה-שחורה'דיגער גאס פון סטארא און ניקאלאיווסקאיא, גייט מאטל אנטקעגן ווייל ער קומט פון דער נייער שטאט, און געוואוסט האב איך אז מאטל'ס טאכטער מיט אירע פינף קינדער מיט איר מאן וואוינען אויך אין דער נייער שטאט. זאג איך מאטל, וואס הערט זיך, דאנקען גאט, ברוך השם, ברוך השם. און מיר זענען געגאנגען ווייטער, און די צייט שטייט נישט, און די שעה'ן זענען געגאנגען, פארנאכט זענען מיר געווען צוריק אינדערהיים, און מיר האבן דערהערט די גרויסע בשורה, דאס איז טאקע מאטל געגאנגען פון זיין טאכטער'ס הויז, און דאָרטן ווען ער איז געקומען, האָט ער זי געפֿונען, זי, אירע פֿינף קינדער און דעם מאַן, צעהאַקט מיט שווערדן. דאָס איז ער געגאַנגען צוריק און מיט דעם ברוך-השם געוואַרעמט די קאַלטע פֿיס זײַנע און נישט געגאַנגען אַהיים. ער איז געקומען אין בית-מדרש, ער איז אַרײַנגעגאַנגען אין פאָליש, און דאָרטן איז געשטאַנען אַ שטענדער, וואָס קיינער איז נישט געזעסן בײַ דעם שטענדער, א מעשה: מיט דעם שטענדער, זיך אוועקגעשטעלט איבערן שטענדער און אריינגעלייגט דעם קאפ צווישן זיינע ביינערדיגע אויסגעטרוקנטע הענט, און אן אקסל האט געציטערט, מער נישט, אן אקסל, ווייל איז דאך מער נישט ווי א מענטש. און ביז מען קוקט זיך ארום איז מאטל שוין נישטא. שיקט דער רבי מענטשן אז מען זאל געפינען מאטל'ן, און מען קומט אהיים און מען געפינט אים, ער ליגט אין בעט, מיטן פנים צו דער וואנט און שווייגט. און ווען איך זאג גאנץ שטאט מיין איך גאנץ שטאט מיט חסידישע אידן און אויך נישט חסידים זענען געקומען צו מאטלען. געקומען און ארויסגעגאנגען און ווייטער געקומען און אלע האבן עפעס געוואלט זאגן מאטלען כאטש וואס קען מען זאגן אבער אלע האבן געוואלט זיך בעטן ביי מאטלען דריי זיך אויס צוריק מיטן פנים פון דער וואנט, ווייל מען וויל מיט דיר עפעס שמועסן. בשום אופן! מאטל האט זיך נישט געוואלט אויסדרייען מיטן פנים פון דער וואנט, און מען האט נישט געוואוסט וואס מען זאל טון מיט מאטלען. ערשטנס האט ער יענעם טאג נישט געלייגט קיין תפילין, צווייטנס איז ער שוין נישט געקומען צו מנחה, דריטנס איז די פודלע געשטאנען אין קארידאר און דער קיט מיט די צובראכענע גלאז האט אויך געוויינט. זיך געבעטן וואו איז מאטל. די ווייב איז ווי געזעסן א פארשטיינערטע און האט נישט געוואוסט וואס צו זאגן ווי אזוי צו וויינען. אבער מאטל איז דאך דער עיקר. ס'איז דערגאנגען אזוי ווייט אז דיינים און כלי קודש און רבנים זענען געקומען צו מאטל'ען, נו, האט ער נישט געוואלט רעדן אזוי וועט מען רעדן אנדערש. ער מיטן פּנים צו דער װאַנט און זיי מיט די בלאַסע פּענעמער צו אים. מע האָט געשמועסט װעגן מדרש און אגב-אורחא אַרײַנגעװאָרפֿן אַ פֿראַגע, אַ שאלה, געפֿרעגט בײַ אים עפּעס, און מאָטל דער שװײַגער האָט געשװיגן. צוויי וואכן האט מאטל געשוויגן, און דאן איז געגאנגען דער רבי אליין, מ'איז געקומען צו מאטל אינען הויז אריין, הויז איז נישט דער נאמען, נישט דאס ווארט, א קעלער לאך, א נאסער, פול מיט גרילן, אויסגעהאקטע שויבן, און מ'האט געזאגט מאטל'ן אז דער רבי איז דא, האט דער אקסל ווידער געגעבן א ציטער. אבער מער נישט. ער האט זיך נישט אויסגעדרייט מיטן פנים צוריק פון דער וואנט. און דער רבי האט געזאגט, אויב מאטל שווייגט, דארפן אלע חסידים שווייגן. צוויי וואכן איז מאטל אזוי אפגעלעגן, און ער האט אויסגעשוויגן דאס לאנגע שווייגעניש פון א מאדנעם ל"ו לעבן. פון א מאדנער שאלה וואס ער האט משמעות געוואלט פרעגן און זי נישט געקאנט פרעגן. אפשר האט ער געוואלט עפעס הערן אן ענטפער אויף וויכטיגע עניינים, מען האט דעם ענטפער נישט געפונען. אבער נאך צוויי וואכן איז אפילו מאטל מיד געווארן פון שווייגן, און מאטל האט אויף זיין שטייגער, רואיג, שטיל, געלאסן, אויפגעעפנט די שוואכע טיר פון זיין קעלער לאך און איז אוועק געגאנגען ארויף ארויף צום שפיץ פון בארג. אויף יענעם שפיץ פלעגט דער שפאלער זיידע זאגן הייבט זיך אן די וועלט פון כביכול. ווער ווייס אפשר איז ער אהין געגאנגען אנטקעגן דעם כביכול. וואס איך וויל אייך זאגן איז דאס וואס חסידים האבן שוין נישט געוואלט שווייגן, איז מען געזעסן ביי די טישן, מען האט זיך געפרעגט פארוואס? פארוואס האט מאטל נישט געוואלט אויסדרייען זיך פון דער וואנט מיטן פנים צום עולם, מיטן פנים צו חסידים, מיטן פנים אפילו צום רבין? זיינען געגאנגען טייטשן און אין די טייטשן. האט מען אריין געלייגט אלע ווייען און אלע יסורים פון דורות און דורות, דער רבי האט נישט געוואלט ענטפערן אויף דערויף, און אפשר עס זיינען דא זאכן וואס אפילו דער רבי האט קען נישט ענטפערן, דעמאלט דארף מען שוין נישט פרעגן, דעמאלט דארף מען אריין לייגן דעם קאפ אין פרוכת און זיך אויסקושן מיט דער אמונה. מיט דער אמונה פון הכנעה און פון גלויבן וועל איך קיינמאל נישט פארגעסן דעם ביינאכט ווען מען האט מאטלען דעם דארן טרוקענעם גוף פון מאטלען, ווייל אוועקגייענדיג צום שפיץ פונעם בארג האט ער מיטאמאל א מאך געטאן צום גוף און ער האט אים שוין מער נישט געדארפט האבן, דארף מען דאך אים באהאלטן, א גוף איז א כלי. איך האב נאך קיינמאל אין מיין לעבן נישט געזעהן אזא לוויה, ערשטנס האט מען אים באהאלטן ביינאכט, און איך געדענק ווי די לבנה איז געשטאנען אין הימל, וואלקענדלעך האבן געגליווערט אין הימל ווי פארפרוירענע שעפסן, שטערנדלעך האבן געבלאסקעט און געשוויגן, און ביי דער גרויס, אויפן גרויסן פלאץ. פון דער אלטער שול אדער דעם גרויסן בית מדרש זיינען טויזנטער און טויזנטער אידן געשטאנען ארום מאטל'ס גוף, און דער רבי און ליפא דער גאון און יענקעלע מעזשיבוזשער און שלמה דער מקובל, און נאך שיינע אידן, און בתוכם פסח חאצקל דער איד דער מקובל מיט זיבן יארמולקעס, א וואזשנער איד, זענען צוגעגאנגען צום מאטלען און אים עפעס אריינגעשמועסט אין די אויערן, ווייס איך נישט וואס. וואס איך האב יא געהערט, ווי דער רבי האט געזאגט הנה אנכי הנה אנכי שולח מלאך לפניך, איך שיק פאר דיר א מלאך, א פסוק פון דעם אומשטערבליכן חומש, און מאטל איז געבליבן אין פאליש, דער שטענדער זיינער, דאס שווייגעניש זיינס, די רעטעניש זיינע, און א לעגענדע, א לעגענדע וואס איז אפשר גרוי, אבער אייביג, אזוי אייביג ווי ירמיהו'ס א קאפיטל. נישט ווי איוב, נאר ווי א קאפיטל אין ירמיהו. און מען האט מתקן געווען א תקנה אין בית מדרש, אלע יאר ראש השנה פאר דעם דאווענען גייט ארויף אויף דער בימה דער שמש, טוט א קלאפ מיט דעם לעדערנעם קלאפער, און רופט אויס אין זכות פון מאטלען, נישט עליו השלום, נישט זכרונו לברכה, און אידן שטעלן זיך אויף און מען שווייגט א האלבע מינוט, א מינוט און מען זעצט זיך אוועק. ווי איר זעהט וועל איך שוין מער קיין עפיזאדן, כאטש זיי בעטן זיך, נישט אנווארפן לאמיר בלייבן מיט משה'לעס מאמע, און לאמיר בלייבן מיט מאטעלע. און לאמיר בלייבן מיט דער אויסגעכישופטער וועלט פון חסידישקייט, וואו אידן האבן נישט נאר פארשטאנען ווי אזוי אויסצוטאנצן דעם הייליגן טאנץ פון שבת קודש, זיי האבן אויך פארשטאנען ווי אזוי אדורכצוגיין מיט כוחות וואס לאזן זיך נישט באנעמען פון אונזערע חושים, דורך כל המיני יסורים און עגמת נפש'ן און נישט זיך אונטערגיבן. לאמיר טראגן נישט נאר זייערע נעמען און זייער געדעכעניש אין אונז, נאר לאמיר טראגן דאס ווארט חסידות אין אונזערע אלע איברים, און געדענקען אז מאטל. מוישעלעס מאמע, דער מקובל, דער גרויסער למדן, און דער איד וואס נישט נאר ער וואוינט אין טשערנאבל נאר דער איד אומעטום האט נאך קיינמאל אין זיין לעבן נישט געגראבן אזא טיפן ברונעם און נישט דערגראבן זיך צו אזעלכע טיפע קלארע וואסערן און נישט דערגאנגען צו אזא וואונדער וועלט וואס הייסט חסידיש, און גאט זאל אייך אלעמען די ברכה פון חסידישקייט ארויף לייגן אויף אייערע שטערנס, און זייט געוואונטשן.

נאך פראגן? מען קען שטעלן נאטירליך סיי חסידישע פראגן און סיי מתנגדישע פראגן.

פון גוטע יודן וואס זיי האבן געזאגט אז דער וואס ער לערנט דער קען דעם צווייטן לערנען, אן עם הארץ קען נישט דעם צווייטן לערנען. עס איז געוועזן ביי די חסידים זייער אסאך עמי הארצים, און אז דער רבי האט געזאגט איז געווען הייליג, מען האט גארנישט קאנטראלירט. היינט בעוונותינו הרבים איז דא אזעלכע עם הארצים רביס וואס מאכן זיך חסידים אויכעט פאר גלויביגע און זענען נאך גרעסערע עם הארצים פון אים, פרעג איך צו די חסידים האבן געגעבן א גוטסקייט פאר דעם אידישן פאלק צו זיי האבן שלעכטס געטון, עס איז געווען, געדענק איך.

נו, הערט אויס מיינע פריינט. דא איז באגאנגען געווארן, אין שטעלן די פראגעס איז געמאכט געווארן אביסעלע, אריינגעבראכט געווארן אביסעלע אומקלארקייט פאר די האבן, דורך די וואס האבן געשטעלט די פראגן, און אפשר האט מען זיי געדארפט ערקלערן פריער. איך זעה אז זענען דא דא פראגן וואס וואלטן נישט געפרעגט געווארן ווען די פרעגערס זאלן געווען קומען אפשר צו די ערשטע לעקציעס, ווייל מ'האט שוין וועגן דעם גערעדט. ס'איז דאך נישט קיין קונץ צו קומען צו א פינפטער לעקציע און פרעגן א פראגע וואס איז געפרעגט געווארן ביי דער ערשטער לעקציע, עס מוז דאך זיין א באלאנס איך וואלט אייך גערן געענטפערט נאר איך האב דרך ארץ פאר באלאנס און איך קום נישט קיין ענטפער פון זאכן וואס מען האט געדארפט הערן פריער, אפשר ווען איר קומט איך זאג אפשר און איר הערט פריער וואלט איך גאר געווארן אייערס א חסיד, איך קען נישט וויסן, כ'מאך עס נישט קיין חוזק חלילה, איך זאג א שפאס, אבער איר וועט מיר אנטשולדיגן, איר וועט מיר דערלויבן נישט צו ענטפערן, נישט חלילה

און אלע פארמען פון אידישקיט האבן א בארעכטיגונג אין לעבן, איז ס'איז נישט שייך זיך נאכאמאל אומצוקערן? נאר וואס דען? כדי יוצא צו זיין די מידת הרחמים, וועל איך דאך גיבן א קורצן ענטפער. חסידות איז נישט שולל, עס לייקנט נישט אפ. חסידות בויעט. עס איז א באוועגונג וואס רופט, נישט וואס ווארפט ארויס פון דער טיר. געוויס, אנדערע פארמען פון לעבן האבן אויך עקזיסטירט און זיי וועלן עקזיסטירן, און איך האב אין מיינע שמועסן פריער אנגעוויזן אז זיי זיינען פארלוירן געגאנגען מחמת בלוט-ארעמקייט און זיי האבן נישט געווירקט אויף די המונים פון אידן, אויף אסאך אידן. נאך עפעס וויל איך באטאנען, דא שטייט נישט פאר אייך קיין מיסיאנער פון חסידות, דא שטייט א לעקטאר, מיין ווייניגקייט, וואס האט גע'ענטפערט לויט די כוחות פון זיינע קענטענישן אויף געוויסע טעמעס, דאס איבעריגע עוד היום גדול והספר פתוח, דאס לעבן איז נאך ווייט פאר יעדן איינעם פון אונז, די ביכער זענען אפן, קוקט אריין, אויב איר האט שוין אמאל געקוקט האט איר פארגעסן, דארף מען נאכאמאל איבערקוקן, דאס איז א דעבאטע, די דעבאטע האט זיך אנגעהויבן נישט היינט, נישט נעכטן, און איך וויל מיך אין דער דעבאטע נישט אריינלאזן, און דערמיט דענק איך אז איך האב יוצא געווען מיין דרך ארץ'דיגע באציאונג צו דער פראגע פון דעם חבר, אבער דא איז געווען א פראגע וואס א חבר האט געפרעגט וועגן רדיפות,
איז אזוי, איז אויכעט פארוואס די אלע פראגן זענען געווען א מיש א געמיש פון פראגע און דערקלערונג פארשטיי איך נישט. איך בין געוואוינט אז א פראגע, אויסער איין פראגע, כמעט אלע פראגן, א פראגע דארף זיין הונדערט פראצענט א פראגע, דאס איבריגע לאזט צום לעקטאר אדער יא זי פארענטפערן אדער נישט. אבער ווען איר מאכט א דערקלערונג געשעהט מיט אייך אזא פראצעס, ערשטנס ווערט איר אויפגערעגט, איך רעד צום אומבאקאנטן פרעגער, צווייטנס, מוזט איר גלויבן אין אייער דערקלערונג און איר הייבט אן צו גלויבן. דריטנס, עס דוכט זיך אייך אויס אז איר האט דעם לעקטער נישט איבערצייגט, ווערט איר ברוגז. און פיפטנס, דעם לעקטער בלייבט שוין גארנישט קיין וואס צו ענטפערן אייך, ווייל איין ברוגזער מיט דעם צווייטן קען דאך נישט רעדן, און איין נישט ברוגזער מיט דעם צווייטן קען נאך ווייניגער רעדן. איז אזוי, ווען מען שטעלט מיר א פראגע פארוואס זענען געווען רדיפות? בכלל איז עס א גוטע פראגע, אבער ווען מען גייט אריין אין פרטים און מען זאגט דארטן און דארטן האט מען זיך געשלאגן, דארטן און דארטן האט מען זיך געפאטשט און אזוי ווייטער, כאטש דאס איז די אמווייניגסטנס געזינדיגטע פראגע, זי איז ביים וועג, וועגן דעם האב איך שוין אויך גערעדט. עס זײַנען געװעזן אומקלאָרקײטן אי אין דער שיטה פֿון חסידות, אי אין דער פֿאַרװאַנדלונג פֿון חסידות אין לעבן. עס זײַנען אױפֿגעשטאַנען פֿיגורן, מענטשן, רביִשע מענטשן, װאָס האָבן נישט געקאָנט פֿירן, װי דער בעש״ט האָט זײ געזאָגט. איך האָב דאָך נישט גערעדט פֿון אַלע חסידישע רבֿים. אפֿשר װען איר הערט מיך רעדן װעגן אַלע חסידישע רבֿים, װאָלט איך אַ געהאַט מער צו דערצײלן נעגאַטיװס, װי איר האָט מיך צו פֿרעגן. איך האב גערעדט פון די באשטימטע כהנים גדולים אין די חסידישע באוועגונג וואס האבן געוואוסט וואס זיי ווילן, וואס האבן געזאגט וואס זיי האבן געוואלט זאגן, וואס האבן אנגעדייטעט און באלויכטן א שליאך צו גיין אויף אים. דאס געשעהט מיטן פראצעס פון יעדער גרויסער אידעע, ווען זי קומט איז זי הונדערט פראצענט הימליש, ווען זי ווערט פארווירקליכט זעהט מען שטרויכלינגען. אבער דער חילוק איז אט וואס, אסאך אנדערע אידעאישע באוועגונגען זענען אויפגעקומען זייער שיין און קורץ אטעמדיק אויסגעגאנגען, און חסידיש האט באוויזן דעם כח צו עקזיסטירן און צו פארווירקליכן זיך אין אנדערע פאזן פון שאפונגען. איך קען אייך מיט רעכט דערווייזן אז די קוואלן וואס האבן זיך געעפנט פאר אונזער ליטעראטור פֿאָלקסליטעראַטור זײַנען געווען די קוואַלן, וואָס זײַנען געשלאָגן געוואָרן פֿון דעם שטעקן פֿון דעם חסידישן פּאַסטעך. טאַקע ווײַל מע האָט געעפֿנט די פֿאַרשלאָסענע הערצער פֿון פֿאָלק, מע האָט אים געגעבן לשון, מע האָט אים געגעבן אַפֿילו חוצפּה, אָדער לאָמיר זאָגן, דרייסטקייט, האָט דאָס פֿאָלק אָנגעהויבן רעדן מיט זײַן לשון, שפּילן מיט זײַן לשון, זינגען מיט זײַן לשון. און אויב איר לייקנט דאָס אָפּ, לייקנט איר אָפּ די מאַמע פֿון אַ וווּנדערלעך קינד, וואָס מיר רופֿן ליטעראַטור. וואס מיר רופן קונסט. איי די ליטעראטור, איי די קונסט, און די קונסט אויף דער בינע האבן שפעטער געזינדיגט אין דער מאמען, האבן שפעטער אביסעלע נישט שטארק דרך ארץ געהאט פאר דער מאמען, און מען האט אפגעלאכט פון חסידות, און חוזק געמאכט פון חסידות, האט עס טאקע געשאדט אביסעלע, אבער נישט חלילה גארנישט, ס'האט געשאדט גיכער דעם קינד. איך רעד אין אלגעמיינע שטריכן אבער מען האט שוין וועגן דעם געשריבן, מען האט שוין וועגן דעם געהאט וויכוחים, מען האט שוין מודה געוועזן אויף דער בינע, האט מען געלאכט פונעם רבינ'ס הויף, און וויאזוי געלאכט, און ווער האט געלאכט, אט א די וואס ווען נישט דער חסידות, דאס חסידות, וואלטן זיי נאך אלץ געוועזן אומבאקאנטע אינגלעך, אומבאקאנטע בחורים און מיידלעך, און געשמאכט אונטערן דין פון דעם שטעטל. אבער ס'איז יא אזוי געשעהן און נישט אזוי געשעהן, נישט אלע האבן געלאכט, והא ראיה, חסידות איז נאך דא, זי האט אנגענומען אנדערע פארמען, זאגנדיג דאס וואס איך זאג איצט, פיל איך אז שטייענדיג פאר אייך בין איך נישט יוצא מיין חוב, ווייל איך קען דאך נישט רעדן על רגל אחת וועגן א טעמע וואס דארף באהאנדלט ווערן אין א סעריע פון לעקציעס און איצט איז נישט די צייט, אבער דאס וועל איך יא זאגן, אט א די אלע דעפעקטן, די אלע קריגערייען, וויפיל ס'זענען נישט געווען, וואו ס'זענען נישט געווען, מאכט נישט אויס, זענען א באווייז וואס באשטעטיגט, וואס באשטעטיגט די די פיינקייט און דעם אמת און די עכטקייט פון דער באוועגונג, ווייל זי איז אריינגעקומען אין הענט פון מאסן, און גאנץ אפט אין הענט פון א רעבן וואס האט נישט געדארפט זיין דער רעבע, אבער דאס מיינט נישט אז די באוועגונג חלילה איז שולדיג אין דעם, און איך וויל אייך עפעס זאגן אז אין די מערסטן צאל פון די פאלן וואס איר ווייסט, און נישט אלע פאלן וואס איר זאגט אז איר ווייסט קענט איר באשטעטיגן, איר האט ס'געהערט און איר זאגט ס'נאך, איך זאג נישט דעם דער פערזאן צו דעם חבר וואס האט געפרעגט די פראגע, צו יעדן איינעם פון אייך און צו זיך. אז מען הערט א קלאנג און אז ער קומט ארויס איבערן צענטן הויף ווערן שוין צען קלאנגען, נישט אמת? אבער נישט געקוקט אויף דערויף האבן הונדערט מאל מערער און טויזנט מאל מערער אידן געפונען אין זיך א תשוקה דווקא זיך באהעפטן צו חסידישקייט. און אויב איר מיינט איך גיי ווייטער אז חסידות מיינט גראדע ווייסע זאקן און ווייכע שיכעלעך און לאנגע פאות וואס איז לויטן דין און מ'טאר נישט אפלאכן דערפון, כאטש איך האב נישט קיין פאות, אבער איר מאכט א טעות, חסידות קען זיין ביי א אידן וואס פארט נישט צו קיין רעבין און טראגט נישט קיין ווייסע זאקן אדער פאות אדער א יארמולקע, און וועגן דעם האבן מיר שוין גערעדט, נו וואס זאל איך טון, ווילט איר זאל נאכמאל רעדן דערפון אז חסידות מיינט א לאנטערנע אין די נשמה ווארעמט איר, יא ס'איז געפאלן א ווארט אמאל מער חכם און מער חכם. וועל איך אייך פרעגן עפעס אנדערש. איך וואלט א באלן געווען אויסשטעלן צען אידן וואס פרעגן די פראגע. אמאל זענען געווען חכמים. זיי האבן מער גערעדט פון צדקה, אויך גערעדט פון רחמים, אויך גערעדט פון ליבשאפט. און יעדן איינעם א פרעג טאן שטיל אויפן אויער, נו, האסטו עפעס מקיים געווען דערפון? און ער וואלט געווען גענוג ערליך מיר זאגן, אבער איך ווייס דערפון, וויסן דערפון און דאס פארוואנדלן אין לעבן איז צוויי באזונדערע זאכן. חסידות האט געמאכט אסאך פראסטע אידן וואס איר ווילט פארטיידיגן, האט חסידות אריינגענומען ווי א מאמע צו זיך אין שויס, און ער האט זיי געגעבן אט דעם כח פון גלויבן אז כאטשיג מען טוט נישט

וועט אים רעכט מיטהעלפן זאגן דער ווילנער גאון הקדוש. און איך זאג אייך נאך עפעס, ווען דער ווילנער גאון זאל געווען לעבן היינט, און אלע גאונים, נישט היינט, לאמיר זאגן צוריק מיט פופציג יאר, וואלטן זיי געווארן חסידים? די מחלוקה וואס איז אנגעגאנגען אמאל צווישן חסידים און צווישן רבנים, לאזט זיי צורו. ביידע זענען געווען גאט'ס קינדער און זיי האבן מקיים געווען די תורה, זיי האבן געוואוסט פארוואס זיי שלאגן זיך, אדער נישט געוואוסט, וואס זיי האבן רעכט געהאט צו פירן א מחלוקה. היינט קענען מיר קיין מחלוקת נישט פירן, היינט קענען מיר נאר זאגן צו זיך אליין, האב איך ליב מוזיק, האב איך הנאה פון מוזיק, האב איך נישט ליב קיין מוזיק, האב איך נישט קיין הנאה. אבער נישט ליב האבן מוזיק און בארעכטיגן אויפשטיין מיט א רעדע און שרייען מוזיק איז אויסגעלאסן, מוזיק האט געזינדיגט, מוזיק האט געהאט מחלוקת'ן און דערפאר האב איך פיינט מוזיק, איר זינדיגט קעגן זיך אליין און קעגן אייער עכטקייט. גוט, ווען איר זאגט מיר איך האב פיינט טשערנאבל. נאר איך וויל גיין קיין גער, גיב איך אייך מיין האנט און איך זאג אייך שרייבט א קוויטל און בעט דעם גערער רעבן זאל זאגן תפלה פאר מיר אויכעט. אבער איר גייט דאך נישט קיין גער, און נישט קיין בעלז, און נישט קיין מעזשיבוזש, וואס ארט דאס אייך אז ס'עקזיסטירן חסידים? און נעמט זיך נישט אן פאר די וועלכע זענען נישט קיין חסידים, ווייל איך פארזיכער אייך אז צווישן צען וועט איר געפינען אכט אידן, וואס זענען אין תוך חסידים, נאר זיי ווייסן נאכנישט וואוהין זיי דארפן פארן, זיי זענען נישט גרייט צו פארן, אבער ביי מיר זענען זיי חסידים. מען נעמט קוצו של יוד פון אלטע מחלוקת'ן וועלכע שימלען שוין לאנג אויף די פאליצעס, און מען שארט זיי אראפ, און מען שטעלט זיי אוועק, און מען פירט א וויכוח. און מען האט נישט קיין רעכט צו דעם וויכוח. אויב איך רעד אביסעלע אויפגערעגט איז נישט חלילה מחמת כעס, גלייבט מיר איך ס'איז, איך בין מיד אביסעלע, אבער נישט מיד צו ענטפערן אויף די פראגן, און אביסעלע ווארעם, אבער איך האב הנאה גראדע, איך האב הנאה וואס מען האט מיר געבראכט צו דעם ענטפער, ווייל מען מוז איינמאל פאר אלעמאל שטעלן דעם ענטפער. נו, ליטעראַטור, ווייסן מיר, זײַנען דאָך דאָ עטלעכע ליטעראַטן, זיי וועלן אײַך באַשטעטיקן בשתּיקה בסוד, אַז איך האָב נישט געזאָגט קיין גרויסן ליגן, ווען איך האָב געזאָגט, אַז די ליטעראַטור האָט אויך געלאַכט פֿון דער מאַמע אירע, און הײַנט קערט זי זיך אום צוריק. אונדזערע בעסערע פּאָעטן, אונדזערע בעסערע דערציילער, הייבן אָן עפּעס זוכן אַ טעמע. וואָס הייסט, מע זוכט אַ טעמע? מע זוכט די עכטקייט, מע זוכט דעם אמת. מע זוכט דעם אמת פֿון פֿאָלק. מען האָט קעגן דעם אמת געזינדיקט מיט ראָמאַנען. וועלכע האבן שלעכט באלויכטן אידיש לעבן, און מיט לידער וועלכע האבן אפגעלאכט, און מיט נאך זאכן. אבער דאנקן גאט, מיר זענען שוין דער די צייט אריבער, און אונזערע להקת הנביאים, אונזערע יונגע און מיטליעריגע עכטע קינסטלער האבן זיך גענומען צום אמת, און מען זוכט דעם אמת. און איך זאג נאכאמאל, א חסיד זיין מיינט נישט אז מען מוז פארן צו א רעבן. חלילה, חס ושלום. עס איז גאר א אידעע, א אידעע פון חסד. נו, דא איז געווען א פראגע וועגן פארוואס האבן געוויסע הייפן זיך געפירט אין גדלות, אין גרויסקייט. אמת, געווען הייפן וועלכע האבן זיך געפירט, מען פלעגט זאגן אויף חסידישן לשון נאשפיץ. נאשפיץ האט געמיינט א וואגן, א קארעטע געשפאנט צו זעקס פערד. ריזשין האט דאס געטון, סטאלין האט דאס געטון, אין שטעפאנעשט, דערציילט מען, האט מען דאס געטון, אפשר נאך עטליכע הייפן. האב איך דערויף שוין געגעבן אן ענטפער, איך האב געזאגט, די חסידים פון יענעם רעבן האבן דאס געוואלט, די חסידים פון יענעם רעבן האבן אין דער פריצישער גדולה פון דעם הויף אויסגעדרוקט זייער אייגענע גדולה, אזוי האבן זיי געוואלט אז דער רבי זאל זיין. א חבר מיינער האט מיר נאכדעם געגעבן נאך א זיידענעם פאדעם צו וויקלען אויפן פינגער און זאגט מיר, איך האב צו נאך עפעס געענטפערט, וואו שטייט עס געשריבן אז א זיידענער פאדעם איז נידעריגער און אסאך ביליגער ווי א שטרוי? וואו שטייט עס געשריבן אז דער רבי מוז דווקא ארומגיין אין צוריסענע פאנטעפל און דער חסיד זאל ארומגיין אין א צוריסענעם בגד? וואס ארט עס אייך אז דער רבי טוט אן א זיידענע זשיביצע, זאל דער חסיד אויך גיין אין געפוצטע שיך, אלס ער וויל דעם שבת קודש אויף דער וועלט. ס'איז א גוטער פאדעם, איך נעם אים אן. אבער איך קער מיך אום צו מיין תירוץ, און איך זאג נאכאמאל, די חסידים וואס האבן געזען דעם רעבן אין די קארעטע, האבן געזען זיך אליין פארן אין די קארעטע. די קארעטע איז געווארן א סימבאל, דאס איז געווארן א סימבאל, דאס איז געווארן א סימבאל. שטייט אויף א חבר'טע, א וואוילע חבר'טע. און שטעלט מיר א פראגע. גוט. אבער זי מאכט ווידער א באמערקונג. א פראגע מיט באמערקונג איז צוויי עלעמענטן. אפילו א חתן מיט א כלה קומען זיך נישט צונויף איידער מען שטעלט די חופה. א פראגע מיט אן ענטפער שלאגן זיך נישט איינער מיט דעם צווייטן, זיי בעטן זיך נישט איבער. און איר האט זיך אליין זיך אליין געגעבן א קנייפ אין פנים. פארוואס? פון וואנעט ווייסט איר? איך קען אייך פרעגן, איך קען אייך רופן צו א דין תורה דא פאר דעם דאזיגן עולם און בעטן, ליבע חבר'טע שטייט אויף און ווייזט מיר א רשימה פון אויסגעלאסענע טעכטער פון רבי'שע הייפן, פון באהאלטענע ליבעס און פון שמדשטיק, איר לאזט פאלן א ווארט, ערשט האבן מיר גערעדט, היט אייך פון רכילות, איין מאמענט, היט אייך, היט אייך פון לשון הרע, איין מאמענט, אה, איז דער ענטפער, אזוי ווי מען וויל זאגן, מען וויל אויסטראכטן אין דער גאס, אז ביים בעשט אין הויף אדער ביים מעזריטשער אין הויף, אדער ביים טשערנאבעלער אין הויף, אדער אין סטעפאנעשטע, אדער אין ריזשין איז געווען איז אויסגעלאסנקייט האט געזינגען פון די פון די קוימענעס און איז דארף מען נאר זאגן זינגער האט געשריבן, שעמט אייך שעמט אייך. וועגן דעם איז דא אסאך צו רעדן, און איך וויל וועגן דעם נישט רעדן, ווייל איך האב דרך ארץ פאר יעדן אידן, איך האב פאר אייך אויך דרך ארץ, נאר איך וויל אייך בעטן, טוט עס נישט מער. איר וועט קענען גרינג געפינען א שרייבער מיט טאלאנט, אן טאלאנט, וואס צוליב סענסאציע אדער צוליב אנדערע צוועקן וועט ער אייך ארויסקומען מיט א בוך און ער וועט דערציילן ווען אויב ער זוכט שוין עפעקטן וועט ער אייך נישט דערציילן אז ער האט געזען אברהם טווערסקי פארן רייטנדיג אויף א בעזעם וואס דאס וועט נישט מאכן דעם בוך פאר א בעסט סעלער אבער אז ער וועט זאגן ער האט געזען דעם גערער רעבן געפארן אויף א אויסגעטראכטן פערד און אונטן זענען נאכגעלאפן רחמנא ליצלן זונות, דאס איז דען א סענסאציע. נו איך האב געמיינט אז מיר זענען שוין אריבערגעגאנגען יענע טעג, און איך גלויב אז מיר זענען שוין אריבער יענע טעג, לאזט עס אפ, לאזט אפ די ראמאנען וואס מען דרוקט אין טעגליכע צייטונגען און די ביכער וואס קומען ארויס מיט סענסאציעס פון קאצק און פון אנדערע הויפן, מיר טארן דאס נישט טון. אפילו ווען מיר הערן א מעשה וואס האט פאסירט אין א הויף פון א פשוט'ן אידן, איז דאס נישט מיין עסק, און איך דארף זיך זאגן, איך האב געהערט אז דער פשוט'ער איד האט אויפגעגעסן ניט געשעלטערהייט צען, צען פּאָמעראַנצן און מיר גײען אַװעק. און ער זאָגט צו זיך, ס'אַ ליגן. אַ ייִד קען נישט אױפֿעסן, אַ מענטש קען נישט אױפֿעסן מער װי פֿינף מיט אַ מאָל. די פֿינף זײַנען אױסגעטראַכט. אַרױסגײן און אַרומטאָן מיט זיך. איר װײסט, װאָס עס געשעט דעמאָלט? אָט װאָס עס געשעט, פּסיכאָלאָגיש, אין אײַך אָדער אין אַן אַנדערן, זינקט אַרײַן אַ קערן פֿון סם, פֿון צינישקײט, פון אומכבוד פאר דעם מענטשליכן מין, און עס וועט אייך שלאגן צוריק שפעטער מיט זיבן בייטשן. איר וועט ווערן א ציניקער אין לעבן, איר וועט קיין פרייד אין לעבן נישט האבן, איר וועט נישט גלויבן דעם שכן, און אלעס וועט אויסקוקן ביי אייך ביליג און בלאטיג. איך וואלט נישט געוואלט דערמאנען קיין נעמען, אבער איר האט געזאגט זינגער האב איך איבערגע'חזר'ט זינגער. אנדערע ביכער. נו, פארשטייט זיך. עס זענען דא ברוך השם היינט קינסטלער פון געוויסן, קינסטלער וואס מאלן אויף לייווענט, קינסטלער וואס שרייבן אריין אין בוך, קינסטלער וואס זינגען לידער, און זיי זינגען דאס ליד, דאס אמת'ע ליד פון חסידישקייט. און לאמיך אייך ענטפערן איצט ווי א חסיד, איך דאנק אייך. עס האט א רבי געזאגט, און דער קאריצער רבי האט עס געזאגט, א סימן אז חסידיש לעבן וועט תמיד זיין איז ווען א מתנגד טשעפעט זיך צו חסידות. אט אט דער הייסער קאכיגער אנפאל, דער פערזענליכער אנפאל, באווייזט מיר אז חסידות איז געווען גערעכט. אמת, זענען אמאל געזעסן גאונים און מען האט געשריבן וועגן געטליכע ווערטער און געטליכע מצוות, קדושים, קדושי עליון, אבער זיי האבן נישט באוויזן די תורה פון גאט צו פארוואנדלען אין א פאלקס באוועגונג, און חסידות האט עס יא באוויזן. וואס האט איר צו חסידות? און חסידות וויל אייך טון נאר גוטס, און דא שטייט נישט פאר אייך קיין רבי. איך נעם נישט קיין קוויטלעך. הלוואי וואלט איך זוכה געווען, וואלט איך גענומען קוויטלעך, ווען איך קען נאך גיבן א ברכה.
יא. אבער צום סוף וויל איך זאגן אט וואס. יא, די פראגע וואס דער חבר האט געפרעגט האט ער דא וועגן חסידישע.

דאס איז געווען אן עכטע, א שטילע, א באזארגטע, אן ערליכע פראגע. איך קום אייך א פולן ענטפער, כאטש איך האב שוין טיילווייז געענטפערט. יא, חסידישע הייפן זענען אייניגע ארומגעפארן מיט גרויסע מיט גרויסע נאשפיץ, אבער דאס האבן חסידים געוואלט. פערזענליך קען זיין אז ווען איך בין א חסיד אדער א רבי וואלט איך עס נישט געטון, און אפשר וואלטן חסידים מיר געזאגט, איי אברעמעלע אדער אברעמעניו, דו ביסט נישט קיין גרויסער רבי. מיר ווילן דווקא אז דו זאלסט נישט גיין צופיס, אז דו זאלסט פארן א קארעטע. און איך וואלט פארשטאנען אז מיין קארעטע איז אייער קארעטע. דאס האט צוטון מיט פסיכאלאגישער איינשטעלונג, ווייל דער חסיד האט אין דעם רעבן געזען זיין אייגן שטיק לעבן, דער רבי האט פערזאניפיצירט דעם חסיד'ס חלומות, פארלאנגען און פארשטעלונגען פון גאט און פון לעבן, און אט אזוי האט ער געוואלט זען דעם רעבן. והא ראיה, איך פארזיכער אייך, ווען דער חסיד זאל דאס נישט געווען וועלן טון, איר ווייסט אז וועגן דעם ריזשינער דערציילן די חסידים אז ער האט געקאנט אין א קארעטע געשפאנט צו זעקס פערד זיך צעוויינען ווען ער האט געהערט אז א מאמע וואס זויגט א קינד האט פארשפעטיגט אויף איין רגע צו דערלאנגען דעם קינד די מילך. איי לאמיר זאגן זיינע קינדער האבן שוין די טיפע פערזענליכע עניוות פון א צדיק פארלוירן, און זיי האבן שוין הנאה געהאט פונעם פערד, און הנאה געהאט פון דער קארעטע, מהיכא תיתי, הלוואי וואלטן אלע חסידים געפארן קארעטעס, די קארעטע האבן חסידים דערלאנגט דעם רעבן. עס האט נאך קיינמאל קיין רבי נישט געקויפט קיין פערד אדער א קארעטע אקעגן דעם ווילן פון חסידים, חסידים האבן אזוי געוואלט, פונקט ווי מיר ווייסן פון נישט אידן, גרויסע מענטשן וועלכע קומען אין א שטאט און זייערע חסידים, סטודענטן אדער נאכפאלגער, טראגן זיי אויף די הענט, שפאנען אויס דעם וואגן און שלעפן דעם וואגן. הא? ווייסן מיר דערפון, האט מען דערציילט אז פרצן האט מען אין זיין שטעטל זאמאשטש געהערט פונעם חבר ראוויטש,

וועט זיכער ווערן א חסיד. און איך זאג אייך נאכאמאל, איר מוזט נישט פארן צו קיין רעבין, נאר אפהיטן א עטישע א עטישע רייכקייט אין דער נשמה, עטיק, עטיק, דאס איז חסידות. און די וועלכע זיינען מתנגדים, קען איך אייך זאגן אט וואס. איך איך בין שוין היימיש מיט אייך. זאלט איר געזונט זיין, איך קען אייך שוין פאר די לעצטע צוויי הונדערט מיט פופציג יאר. וואס הייסט דאס זינט דער בעל שם איז געקומען הער איך אייער לשון, אייערע פראגן, און אז מ'פרעגט דארף מען אויך ענטפערן, און מיר'ן אייך אלעמאל ענטפערן. ווען איר וועט ווערן ברוגז אין כעס, אויב איך וועל האבן כח, וועל איך ארויפלייגן מיין האנט אויף אייך, איך וועל אייך בארואיגן, און איך וועל אייך זאגן, ניין איז ניין, אבער לאמיר זיך נישט קריגן. איך דאווען אין מיין שטיבל, איר קענט אייך נישט דאווענען אין אייער שטיבל. מיר זענען קינדער פון איין מאמע און איין טאטן, אלע זוכן מיר, וואס זוכן מיר? האט איר געפונען אייערס, זאל אייך גאט באגליקן. מיר זענען נישט צופרידן מיט דעם וואס מיר האבן געפונען אויף דער וועלט, אבער מיר זענען זייער צופרידן מיט דעם